זייער גוט. אקעי. א גוטן. א גוטן שלום עליכם אלע אידן. איך קען יא, וואס איך קען נישט. סדר איז גייט, סדר גייט זיין בערך אזוי, זיי זאגן א שעה, איך גיי רעדן פאר א דריי פערטל שעה, נאכדעם מעגן ענק מיך אפפרעגן. כ'וועל טרייען. עט ליסט די ערשטע צוואַנציק מינוט איך גיי רעדן נישט אז נישט ווער איך רעדט איך יא טריי אז נישט דארף דאך ערגעץ אויפסעטן עפעס א בנין אויף זיך צוווארפן קען דאך נישט גלייך צוווארפן יא דעטס די סדר האט אויך געשריבן אז מ'קען פרעגן וואס מ'וויל וואטעווער בקיצור וואנס איטס אופן יו קען דו וואטעווער יו וואנט לאמיר טרייען צו ביז עלף אזייגער מער ווייניגער סטעי פאוקעסד. און כ'גיי דא אזוי דערמאנען אונזער הקדמה הכי כללית פון אונזער שיעור, ווער ס'ווייסט נישט און ווער ס'ווייסט יא, קען זיין ס'טוישט זיך מעת לעת זייט לעצטע וואך אבער פון היינט, אונזער שיעור איז געבויט אויף אזוי ווי ס'שטייט אויפן אויפן קעפל, עיון למחשבה, צוויי ווערטער וואס מיינען מער ווייניגער די זעלבע זאך. אבער מחשבה מיין איך דא א זייער בעד נעים פאר די סוגיא וואס אויף ענגליש וואלט מען געדארפט זאגן טיאלעדזשי אדער אויף לשון קודש חכמת אלוקות אזוי רופט זיך עס און אזוי שטייט אויפן ראפשיצער רב'ס ציון איך דארף סעל ציון סעל ציון ציון און.

און סייענס און אנד אבער ווען עס קומט צו די מוסר סדר אדער צו די מחשבה סדר אויב ס'דא אזא זאך איז אויב מ'איז א שוואכע א נארמאלע ישיבה א נארמאלע זאגט מען סתם שלשידעס תורה וואס די רבי האט צו זאגן אין זיין בויך אויב מ'איז שוין די וואס זענען יא עוסק אין מחשבה ס'דא אזא סארט גאנג. זאגן זיי אויך אין א מער סאפיסטיקעיטעד וועג זייערע מסקנות, לאמיר זאגן די רבי האט שוין יא געלערנט אדער ראש ישיבה אדער די האועווער יו קאל הים האט יא געלערנט ספרי מחשבה, ער האט געלערנט מהר"ל אדער תניא אדער איך ווייס לקוטי מוהר"ן וואס ער האט געלערנט, און ער זאגט נישט ער ברענגט מען עפענט נישט קיין ספר, איך האב נישט געזען נאכנישט א שיעור מחשבה א מאמר נישט אין די אלע פלעצער מיט אפענע ספרים, מען זאגט און די עולם דארף גלייבן אדער גלייבט מען אים יא אדער גלייבט מען אים נישט, מען קען נישט אריינפרעגן מען קען נישט. נישטא קיין סוגיא, עס איז אונזער, מיין עיקר זאך וואס איך פרוביר מנחיל צו זיין פאר די וועלט, איז אסאך מער ווי מיינע חידושים און מסקנות וואס זענען אויך גוט, ענק זאלן עס אויך גלייבן, אבער חוץ פון דעם איז פרובירן צו עפענען, צו אראפלייגן אויפן טיש געוויסע, מ'קען זאגן קוועסטשענס, נישט תירוצים, שאלות, ס'איז דא אסאך לעוועלס פון שאלות, אבער על כל פנים, און די לעוועל וואס די, געווענליך די לעוועל וואס אונז פרובירן צו שטיין איז די לעוועל וואס די ראשונים. ראשונים מיינט צו זאגן די אידן וואס האבן געלעבט בערך צווישן רב סעדי' גאון מיט די אברבנאל ערגעץ ערגעץ אין די פינף זעקס הונדרעט יאר וואס עס איז געווען אפן אויפן טיש זייער יסודות'דיגע שאלות פון פון אידישקייט פון תורה פון וויאזוי מען פארשטייט גאט תורה השגחה אמונה תשובה אלע מיני אלע מיני אזעלכע זאכן און זיי האבן זייער קלאר מסביר געווען.

ס'איז דא א פאקט אז ארבעטן מעג מען, מ'קען זיין אפילו מקח וממכר מעג מען אויך, אפשר מדרבנן מעג מען נישט, ס'איז דא א רמב"ן וועגן דעם, טוט זיך, און אבער מען שיינקען א קליינקייט פון דאס איז דא דארף מען אויס, דאס איז די פאקט, יעצט דארף פיגער אויס, קענסט זאגן אזא תורה אזא תורה, און יעדע מאל זאגן א תורה, געווענטליך די פראבלעם פון רוב הסברים וועט זיין אז ער איז נישט מסביר איינע פון די צוויי צדדים, אדער דיין תורה איז צו גוט מסביר פארוואס בורר איז א איסור, און סע און סע קומט דארף אויסקומען קל וחומר פאר פאר שלעפן זאכן, אדער ס'איז צו גוט מסביר פארוואס יענץ איז נישט קיין איסור און סע קומט אויס אז קל וחומר בורר. געווענטליך, מ'זאגט מ'קען זאגן מ'קען טרעפן א וועג ארויס, אבער דאס איז נאר א משל, ס'איז נישט קיין נישט געטראכט, כ'האב נישט אריינגעטראכט אויב די משל שטימט אזוי גוט, אבער דאס איז א כ'האב נאר געגעבן א משל צו וויסן וואס איך רעד. די זעלבע זאך איז ווען מ'רעדט פון דברים מחשבתיים, פון סוגיות פון פון מחשבה, איז אלעמאל וויכטיג צו וויסן וואס זענען די גרויסע פראבלעמס זענען דא דא, ווייל אנדערע ווערטער למשל, א משל וואס יעדע איינער ווייסט באופן הכי כללי איז למשל א נושא וואס הייסט ידיעה ובחירה, איך לערן נישט יעצט די נושא און איך פארשטיי עס נישט, אבער יעדע איינער פארשטייט אז מען מוז זאגן, מען מוז קענען זאגן צוויי זאכן, דאס איז כולי עלמא מודה, ס'מוז זיין אז א מענטש האט א סערטען לעוול האט ער אחריות אויף וואס ער טוט און נישט די שטערן האט אים געזאגט טוהן דאס און נישט. דעמאלטס איז ער פטור, דעמאלטס ארבעט נישט די גאנצע תורה, יא? נישט סתם א קלייניקייט, דעמאלטס ארבעט די גאנצע תורה, זאגט טו דאס און טו דאס נישט, וועסט טון דאס און באקומסט שכר, די גאנצע זאך ארבעט נישט, אויב מענטש האט נישט אזוי זאגט אזוי, עט ליעסט אזוי האלט די רמב"ם, ס'דא וואס טוען אזוי, כ'האף עט ליעסט דאס, א זייער א וויכטיגע, א שטארקע מציאות, א שטיקל, א דאס איז אזוי ווי א וואנט וואס ער באמפט אריין, דו ווילסט גיין אין די וועג, אין די דרך, זאלסט מצד שני, לאמיר זאגן וואס די מצד שני איז, אין די חסידישע וועג, אבער ס'דא אנדערע צד שני'ס, אבער מצד שני, ווייסט יעדער איינער אז די אייבערשטער פירט די וועלט, דאס איז א פשוט'ע וועג, אויב איינער וועט זאגן. אויב א איד זאגט אז נישט די אייבערשטער פירט די וועלט נאר מענטשן נאר כ'ווייס וואס עפעס אנדערע זאך איז א חשש עבודה זרה חשש שניות עפעס א פראבלעם דאס קען מען דאס קען זיכער נישט זיין סאו יעצט יעדע איינער נער זען יעדע איינער וואס רעדט אין די סוגיא באמפט אריין און זיי טרייען זייער שטארק צו מאכן א אזא באפער מ'זאל קענען אויספיגערן עפעס א וועג וואס צווישן אבער מ'האלט נאך אין איין אריינבאמפן אין די צוויי באמפס גייסט גייסט צופיל אין בחירה הייבסט קומסטו אן צו א געוויסע כפירה. ער זאגט דער אייבערשטער פירט נישט די וועלט, גייסט צופיל אין ידיעה קומסטו אן, אויך נישט עכטע ידיעה, איך מיין דא השגחה, אבער ס'איז אויך א אנדערע שאלה, קומסטו אן און באמפסט אריין אין די שאלה אז די תורה ארבעט נישט, סאו ערגעץ צווישן די צוויי געפינט זיך די גאנצע סוגיא פון ידיעה בחירה, און אוודאי איז דא אסאך, מ'קען אסאך מער קאמפליקעיטן די זאכן, אויב מ'וויל צולייגן נאך איין וועג וואס הייסט וואס מ'קען זיך אריינבאמפן זאכן, איז אויב איינער איז א איד וואס ער. דאס איז באופן מופשט, באופן מחשבה אליינס, אויב איינער איז א איד וואס מ'האט אים אויסגעלערנט אז דער רמב ם איז הייליג און דער רשב א איז הייליג און תוס' איז הייליג און דער אר י הקדוש איז הייליג און אזוי ווייטער, גייט ער זיך אריינבאמפן אין אסאך קוואוטס אויכעט, נישט נאר אין די מושגים. נאר זאגן, וויאזוי קענסטו זאגן אזוי? עס שטייט דאך אין, אמאל פלעגט זיין פסוקים, היינט איז שוין דא חוץ פון פסוקים טויזנטער מקורות וואס אונז. ס'איז נעמען ערנסט עטליעסט, צו מ'דארף גלייבן יעדע שטיקל ווייס איך נישט אבער נעמט עס ערנסט, זיי קענען מיר זאגן שטייט אין א חסידישע ספר אזוי, דארף איך זיך ענדערש אויספיגערן, און דארט אין די אויס די צווייטע אויספיגערן איז שוין אביסל אנדערש, דעמאלטס קען מען אנהייבן צו פארשטיין דאס לשיטתו דאס ער ער גייט מיט די שיטה וואס ער פארשטייט זאכן אזוי אין זיין וועלט שטימט עס אין א צווייטע וועלט שטימט עס נישט, דאס איז א צווייטע נאך א גאנצע לימוד באמת. דאס איז א הקדמה כללית וואס מען דארף קענען טון, און וואס איך וויל ארויסגיין וועגן איז, אסאך מאל ווען מען גייט צו, איך האק נישט אויף קיינעם, איך מיין נאר די נקודה, אז מען דארף קענען פילן די פאוער פון די צוויי שטיינער, פון די צוויי זייטן. אויב דו פילסט נישט די פראבלעם, ביי דיך איז אלץ נאך א היכי תמצא צו זאגן שעלשידעס תורה, איך מיין דאס איז די פראבלעם וואס עס שטערט מיר, ס'דא אסאך מענטשן וואס ער דארף זיך זאגן, א שיעור יעדע וואך, ער דארף זאגן שעלשידעס אדער א שמועס אדער איך ווייס וואס. מילא ער האט געטראפן אז ס'דא א ענין פון ידיעה בחירה, אקעי ער וועט רעדן וועגן דעם, ער וועט צושטעלן, ער וועט מאכן צושטעלעך, מען מאכט צושטעלעך מיט פלפולים, מיט רמזים'לעך, מיט תורה'לעך, און ס'זעט מיך נישט אויס ער האט אים קיינמאל נישט פארלוירן שלאף, כ'מיין נישט פארלוירן שלאף כפשוטו, אבער ס'האט אים קיינמאל נישט געבאדערט אז די זאכן שטימען נישט. די יסוד שטימט עס נישט, מען קען טרעפן א תירוץ, מען קען טרעפן א דריטע וועג, מען קען, אבער דארפסט דאך ווערן געבאדערט פון די פראבלעם, אנדערע ווערטער דארפסט פארשטיין אז די צד איז זייער ערנסטע צד, די צד א ערנסטע צד, יעצט. עה, דארף מען זיך אן עצה געבן. זעלבע זאך איז איז ענינים איז אין די ענין פון מחלוקת איך באמת דאס איז דאס איז דא מחלוקת אין זיכער אז מיט אז מען רעדט אז איינער וועט פרעגן א קשיא און ס'געשעט בדיעבד דער וואס איך מיין צו זאגן געשעט כסדר דו קענסט גיין צו א איינער וואס לערנט פאר און ער ער זאגט א שיעור און ס'איז מער ווייניגער געבעיסד אויף איך ווייס די שיטה פון די בעל התניא און צו ברענגען די רמב ם זאגט אנדערש און ער מיינט אז מען דארף זיך פארענטפערן אויכעט. און ס'האט קיינמאל, ס'האט אים קיינמאל נישט געשטערט, לאמיר זאגן אז זיין תירוץ איז גוט, זיין תירוץ איז נישט גוט, גיי איך נישט אריין, קען זיין ס'איז א גוטע תירוץ, קען זיין ס'איז נישט קיין גוטע תירוץ, אבער איינער וואס לערנט די זאכן ריכטיג דארף ער עטליסט פארשטיין אז ס'איז דא א רמב ם, דער רמב ם איז א גאנצע, א גאנצע שטיין, ס'איז א גאנצע הויז, מ'קען נישט אריינבאמפן סטרעיט אין די רמב ם און צוטשעפען עס די טרעין פון די בעל התניא, ס'גייט נישט אזוי גרינג. דארט איז אלעס א בנין, סאו עס ליגט נישט אויף ווילס דער רמב ם, מען קען נישט אריין ווילן ווי מען וויל, מען דארף עס קענען, ס'קען זיין אז מען קען, איך זאג נישט אז מען קען נישט, ס'איז געווען אסאך ריזיגע דזשיניעסעס וואס האבן געמאכט סינטעסיס פון אלע שיטות פון אלע מיני וועגן, אבער מיט דעם, מען קען נישט מאכן אזא פשטות, ס'שטערט דיך נישט, ס'דארף שטערן, מ'דארף, כ'ווייס נישט אויב ס'דארף שטערן, אבער מ'דארף עטליעסט וויסן די. די בעיסיקס פון די פון די סוגיא נאכדעם קענסטו וויסן אדער איך נעם אן אזוי ווי די מהלך סע שטימט מיך בעסער אדער איך פערסענלי האב עפעס א מהלך וואס מ'קען משלב זיין אלע מיני היכי תימצי'ס איז דאס איז די צוויי גרויסע זאכן וואס איך פרוביר צו טוהן און די וועג וואס איך טוה עס איז אין די צוויי עיקר וועגן וואס איך פרוביר צו טוהן סיי בעיקר רוב צייט ספענד איך למעשה אין דאס פרובירן ארויסצוגעבן און פאפען און פון וואס איך פארשטיי פון וואס ס'ליגט. אין מיין קאפ די גרויסע פראבלעמען, כ'רוף עס פראבלעמען נישט ווייל איך זוך פראבלעמאטיזירן זאכן אבער אזוי די קשיא'ס פארוואס פארוואס מ'קען נישט אינגאנצן זאגן כפשוטו אזוי פארוואס מ'קען נישט אינגאנצן זאגן כפשוטו אזוי איז דאס איין זאך וואס איך פרוביר זייער שטארק אויסצוקלארן און ווען מ'פארשטייט די קשיא דרך אגב פארשטייט מען אויך בעסער די תירוץ אויב איינער איז צוגעוואוינט צו א געוויסע תירוץ אדער ער לערנט ספרים וואס גייען מיט א געוויסע תירוץ אויף געוויסע שאלות קען זיך נישט עפרישיעטן די ספר ווייל ער האט נישט געהערט קיינמאל די קשיא. א גרויסע מאדנע זאך, ס'איז געווען איינער געזאגט אז די, כ'געדענק שוין נישט וועם, אין די קאצקע, אין וואורקע מיין איך, האבן זיך געשלאגן אויף די קאצקער, ער זאגט אז קאצק איז אזוי ווי לערנען מהרש"א אן גמרא. ס'איז מהרש"א איז א געוואלדיגע ספר, ס'צונעמט יעדע זאך, אבער דער ווייסט דאך נישט קיין, דארף זיך אביסל, דארף דאך וויסן, אזוי זעט אויס זייער אסאך, זייער אסאך זאכן זעען אזוי אויס. און. און איז דאס וואס איך טריי צו טון. און די צווייטע זאך ווען איך מאך צעטלעך, געווענליך קוק איך נישט אריין די צעטלעך ביים שיעור אבער אמאל מאכט זיך יא, אבער איך וויל ווייזן ווי מען קען זען אין די ספרים געווענליך ראשונים, אז איך וואלט רעדן ווי איך וואס איך האב דא געברענגט היינט אויב מען וועט אנקומען, און אויב נישט קען ענק אליין קוקן און פארשטיין, אז מען קען זען אז די די די מענטשן וואס אונז לערנען, די אונזערע רעבעס, זיי האבן זיך געמוטשעט מיט די קשיות, זיי האבן נישט געווען צומישט, אפשר דא שפעטערדיגע וואס זענען יא צומישט דארף מען זיך מעיין זיין פארוואס און פארווען און ווי עס געשעט אבער. באופן כללי מען קען זעהן זייער קלאר ווען מען האט דאס מקורות נישט נאך איין אזוי ווי איך געזאגט נאך איין זאך וואס איך קריטיקיר געוויסע אנדערע כ'ווייס נישט געוויסע אבער נוהג שבעולם אז קיינער קוקט נישט אריין אין מקורות קען לערנען א חסידיש ספר וואס ברענגט עפעס א גאנצע יסוד ער זאגט ס'שטייט אין זוהר קענסט נאכקוקן אין זוהר אסאך מאל שטייט עס נישט ביי די וועי קען זיין אז ס'איז א פשט אין זוהר איך זאג נישט אבער עס שטייט אין זוהר הקדוש אז, כ'רעד שוין נישט פון הלכה זאכן וואס דאס שטייט אינגאנצן נישט כמעט, אבער אפילו מחשבה זאכן, עס שטייט אין זוהר, קען זיין עס שטייט, מען דארף לערנען, דער זוהר האט זיך זיין וועג וויאזוי מען לערנט, עס איז דא מפרשים, עס טוט זיך, עס איז נישט קיין, נישט כאילו איך בין דער ערשטער וואס זאגט דאס, עס איז געווען טויזענטער, כ'ווייס נישט הונדערטער, כ'ווייס נישט צענדליגער מפרשים, ערנסטע מפרשים אויף דער זוהר וואס זיי שלאגן זיך און זאגן דו זאגסט נישט ריכטיג פשט און דו זאגסט יא אזוי, זאגסט נישט אזוי, עס איז נישט קיין.

אזא פראבלעם, די פראבלעם, די גרעסערע פראבלעם איז אז ער פארשטייט נישט די חסידישע ספר אויך נישט, ווייל די חסידישע ספרים על פי רוב האבן יא פארשטאנען די פראבלעם, און ער פרובירט צו געבן א תירוץ, ער פרובירט צו געבן א מהלך וואס איז נישט נאר א תירוץ, מען קען לעבן מיט דעם, דאס וואס ער ארבעט, אבער אז ער פארשטייט בכלל נישט די פראבלעם, און נאכדעם זאגט ער עס נאך פאלש, דאס איז נאך א זאך וואס איך זעה געשעהט, ער זאגט עס נאך פאלש, ווייל ער זאגט נאך כאילו עס איז אזוי געקומען למשה מסיני, ניין, משה רבינו זאגט אזוי, נאכדעם מיינט וואס אונז פארשטייען, נאכדעם איז געקומען די גמרא און פארשטייט, אז עס איז אזוי ווי איינער זאגט א מהרש"א אן גמרא, ממש אזוי אין עגלה. און שוין, דאס איז די צוויי זאכן וואס אונז פרובירן צו טון, און דריטע זאך, זאגן א דריטע זאך? איך מאך נאר הקדמות און כ'ווייס נישט שוין, נאכדעם קען, נאך די הקדמות קען מען שוין לערנען אליינס. די דריטע זאך וואס איך טו, וואס איז אויך אין די זעלבע בחינה, אין די זעלבע מובן, איז לגבי די עקשועל מענטשן, דאס בין איך נאכנישט מצליח געווען גאנץ צו טון, ווייל ס'איז א שווערע זאך. אבער פרוביר, מען דארף רעדן צוויי צוויי עקסטערע צוויי פארקערטע זאכן אביסל אין דעם, אבער איך פרוביר זייער שטארק און איך וויל, איך האב א חלום, אז אויב מען האט די, אויב מען פארשטייט אין די אין די צוויי וועגן, זאל מען קענען אויכעט האבן א א לעבעדיגע בית מדרש וואס ארבעט, און זאל מען האבן א תורה, איך וויל זאגן א וויכטיגע זאך, איך ווייס נישט אויב ס'האט צוטון מיט, אויב איך האק צופיל, קאט מי אף. אונז האבן א תורה, און די תורה האט א געוויסע סטראקטשער וויאזוי ס'גייט, איש מפי איש, ס'דא א סדר, ס'הייסט נישט נישט נאר יעדע איינער, היינט איז כמעט נאר אזוי, יעדע איינער לערנט פאר זיך, און וואס קומט אים אויס און אזוי ווייטער. אריגינעל אבער, נישט נאר אריגינעל, אבער זייער אמתן דארף אזוי זיין יעדע, אין יעדע אפילו אויב נישט אין די גאנצע וועלט, זאל זיין אין די שטאט, אין די בית מדרש. אריגינעל קומט און ווער ס'לערנט, כ'האב געלערנט, כ'האב מיין מיין זון האט געוואלט אויך לערנען מיט מיך רמב"ם, איזה ספר, מעשה פארוואס, אונז האבן אנגעהויבן ספר ספר שופטים, ווייל פארוואס? ווייל ער האט א כסדר מחלוקת מיט די קינדער אין זיין קלאס ווער ווער האט גע'גנב'ט פון וועם, עס איז און ער ברענגט עדות, זאגט אקעי ס'איז דא א רמב"ם הלכות עדות לאמיר לערנען וואס הייסט עדות ווי אזוי ארבעט עס, שוין מ'האט אנגעהויבן הלכות סנהדרין, מ'האלט נאכנישט ביי דעם און על כל פנים די סדר פון די סדר אזוי די הלכות סנהדרין איז דא א הלכה און עס איז דא א וויכטיגע הלכה אין די משנה שוין שטייט אל תהיה דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד. און די סדר פון די תורה, אויב דו ווילסט פרעגן פאר די רמבם וויאזוי שטעלט מען אויס די אידישע, די אידישע, די תורה, די אידישע עסאוסיעישן, חברה, וואס דרייט זיך מיט די תורה, איז אין די היינטיגע וועלט גייט זעט עס אויס בערך אזוי, ס'דא א מחלוקת אויף וועלכע לעוול די איין דן יחידי דארף זיין, אבער לכל הדעות איז אז מען שטעלט א רב און ער דעסיידט אלעס, דאס הייסט א תורה'דיגע שול, ס'דא א רב, נישט, ס'איז קיין בית מדרש, דאס איז נישט קיין תורה'דיגע שול, דארט איז נישטא קיין רב, מען פאלגט נישט די רב, ס'איז נישטא קיין רב. דארף זיין א שטעלן א רב א רעבע איז דא מחלוקת צו א רב אדער א רעבע אדער א ישיבה אבער הכל מודים אז ס'שטייט נאר איינס אין די טאפ פון די פיראמיד און אוודאי איז אין א געוויסע זין אלעמאל וועט זיין איינער וואס איז די קלוגסטע אדער וואס אין א געוויסע זין אבער מ'קוקט אין די תורה שטייט בכלל כמעט כמעט פונקט פארקערט און די רמב"ם אין הלכות סנהדרין זאגט און אזוי שטייט אין די משנה אין סנהדרין אין די גמרא די וועג וויאזוי די תורה זעהט אויס איז מ'שטעלט קודם כל אריגינעל ווען ס'איז דא א בית מקדש שטעלט מען קודם א בית דין פון וויפיל מענטשן זיצן אין די בית דין. איין און זיבעציק מענטשן, איטס א היודזש, דזשאסט יו קען אימעדזשין, די גרעסטע קול קורא'ס האבן נישט קיין איין און זיבעציק מענטשן וואס זענען מסכים צו איין זאך, יא? און די חכמה פון די איין און זיבעציק מענטשן איז נישט אז זאלן אלע מסכים זיין, אויב זענען אלע מסכים איז דאך גארנישט ווערט, און אפילו אז איינער איז טאקע די גרעסטע, איינער איז די רבי, איז די נשיא, די אב בית דין, ס'דא גאנצעטע הלכות וויאזוי מען מאכט זיכער צו באקומען יעדע איינער'ס אפיניען, יא? מען הייבט אן פון די קטן. אין אנדערע ווערטער, די תורה איז נישט קיין, ער איז נישט קיין ווער ס'קען די בעסטע די תורה, ער דארף וויסן די תורה, ער דארף טאקע אויסלערנען, ער איז דער רבי, אזוי ווי די רמב ם זאגט אין ראש בית דין איז במקום משה רבינו, אפילו משה רבינו, אפילו כביכול אליינס, ס'דא מחלוקת אויף די משנה וואס זאגט דיר אל תדון יחידי, איז דא א מחלוקת תנאים, דאס איז געווען איין שיטה, די אנדערע תנאים וואס זאגט נישט אמת, אפילו די אייבערשטער איז נישט דן יחידי, ס'דא א בית דין של מעלה, און אזוי ווייטער.

ס'קען נישט זיין אז אז א בית מדרש זעהט אויס אז ס'איז דא איינער וואס זיצט פון אויבן אן און ער זאגט פאר יעדע איינער און אלע הערן אים אויס. ס'מוז זיין און ס'קען זיין אז די רעבעס די רעבעס טוהן נישט זייער דזשאב ווייל זיי לערנען נישט אויס די עולם וואס זאל זיין אויף די מדריגה און זאל קענען צוריק ענטפערן אדער קענען מ'זאל אים קענען פרעגן פאר די רעבע זאגט און זאל'ס נישט זאגן נו וואס זאגט די רעבע כ'מיין דאס פארדעם פרעג איך דיך ווייל מ'גייט דאך נישט נאך וואס די רעבע זאגט מ'דארף האבן פֿינף און דרײַסיק מענטשן זאלן מסכים זיין מיט די רעבע. ניין ס'נישט געווען אזוי. נו ניין וואס איז ווען? אבער פאר דעם פאר דעם פאר דעם יא. מ'דארף מעיין זיין ס'קען זיין אז אז ס'שטייט יא אין געוויסע פלעצער אז אז ס'איז געווען אז זיי האבן געהאט א בית דין און יושבים דנים לפני הרימון מ'דארף איך זאג דיך היסטאריש דארף מען אויספרעגן ווען און וויאזוי קען זיין די גמרא איז מחייב אזוי ווי ס'דא אחרונים וואס לערנען אז נאר ווייל טאקע די גאנצע גמרא קוקט מען אן אזוי ווי איין בית מדרש און וואס ס'קומט אויס פון דעם ס'נישט נישט אזוי פשוט די וויאזוי פונקטליך ס'איז געווען איך זאג נאר די איידיעל איידיעל. שטייט אין רמב ם וואס מ'זאל טון, וויאזוי מ'טוט עס. איך מיין, מיין הלכה למעשה פון דעם גייט דאך זיין אסאך פשוט'ער למעשה. איך מיש זיך נישט אריין אין די סנהדרין, נאכנישט. אבער, על כל פנים, ס'קומט אויס א זייער א פשוט'ע זאך אז ס'קען נישט זיין אז די רבי רעדט און יעדער איינער הערט אויס. ס'דארף, ס'דארף אזוי זיין ווייל נישט ווייסט מען נישט וואס איך זאג. אבער, כ'וויל אז ס'זאל קענען זיין א מציאות אז, אז. א מענטש זאל קענען קענען עומד זיין על דעתן אליינס דארף דאך קענען און דאס טוה איך על ידי די ווייזן די וואס די פראבלעם און וואס זענען די מקורות זאלסט קענען לערנען זאל קענען נאך דעם קענען שמועסן אבער קענען אויב מוז עס זיין עפעס הלכה למעשה וועל מען מאכן א רוב מ'וועט זען ווער וואס איז מיינסט כ'לערן דיך נישט הלכה למעשה זאלסט נישט זיין א גוי אבער דאס איז די זייער א וויכטיגע זאך און כ'האף אז כ'האב עס גוט ארויסגעברענגט אבער איך דארף טראכטן וויאזוי מ'קען עס טוהן און כ'מיין אז נאך א נאך א וועג נאך א זאך און אפשר דאס איז ווייס איך יא אביסל וואס צו טוהן אבער ס'איז אויכעט שווער. איז ס'איז דא ס'איז דאך דא אסאך אסאך תלמידי חכמים ס'איז דא אסאך מענטשן וואס פארשטייען ס'איז נישט ס'איז נישט נאר דא איינס פראבלעם איז יעדע איינס זיצט אין א עקסטערע שול מ'דארף טרעפן א וועג נישט אז מ'קומט צו עפעס א אסיפת רבנים ווי עפעס א יוקל רעדט דארט און יעדע איינער עסט קוגל מ'דארף טרעפן עפעס א וועג אז עפעס סאם האו איך ווייס נישט ווי אזוי אז מ'זאל זיך אטליסט אויסהערן איינער די צווייטע קען דאך זיין אז איינער זאגט אלע שיעורים ער זאגט דאך די זעלבע זאך וואס יענער זאגט הער אים אויס אפשר אפשר זאגט ער עפעס בעסער עפעס שוואכער אפשר אזא אפשר אזא אפשר בלי נדר אויב אויב ס' אויב ס' אויב ס' האלט איך וויל מאכן א בקיצור אויב ס' האלט אן די די די זאך וויפיל ס' האלט אן דארף מען זעהן א ליסטע אזוי יעדע פערדע וואך זאל איינער אנדערש רעדן ברענגען א גאסט איינער וואס אביסל שווער ווייל ווייל מ'דארף זיך האלטן אין די נושא'ס קאמפליקעיטעד ווי אזוי עס צו טון איך האב נאך נישט. תשובות ביז ווען? שאלות ותשובות איז יעדע וואך. שוין פארגעסן מיט די פריערדיגע חדשים. אבער מ'קען, אבער מ'דארף מ'דארף טראכטן וויאזוי דאס צו טון, ס'איז א ס'איז א דבר דבר להתבונן בו, זייער א, כ'פיל אז ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, די די דן יחידי זעט מיך אויס זייער זייער א הארמפול זאך. שוין, עד כאן הקדמה, כ'מיין אז כ'האב שוין גענוג הקדמות, יעצט זיך רעדן אביסל הקדמות פאר די עצם סוגיא, און נעקסטע וואך מ'לערנט. אקעי סאו איך איך האלט אזוי לאמיר לאמיר זאגן ווי אונז האלטן אויף די וועלט און זעהן ווי ווי אביסל מען קען ווי ווייט מען קען גיין און ווי מען קען אנקומען וואס מען קען אויפטוהן. אונז האבן אנגעהויבן צו טראכטן און איך האב געלייגט אויפן אויפן צעטל קדושת הזמנים במחשבת ישראל עפעס אזוי דענק שוין נישט בערך בערך איך וועל ווייזן אויף וואס איז וואס איז מיין שאלה איך וועל ברענגען פארשידענע גמרות אויף די שאלה וואס נישט די איך בין נישט די ערשטע וואס פרעגט די שאלה. און נאכדעם וועל איך וועלן כ'וועל ווייזן אדער אביסל ארומשמועסן אין וויפיל זאכן די שאלה איז תלוי. איז דאך זייער איינע פון די זייער זייער זייער זאכן וואס מאכט זייער שווער צו לערנען באמת די סוגיות ריכטיג. און אפשר א סיבה פארוואס רוב מענטשן כאפן נישט איז כמעט אלעס איז לשיטתו סיי כמעט יעדע זאך איז תלוי זה בזה. ס'איז כמעט נישט מעגליך אפילו אז איינער זאגט אין הלכה איז אפשר אויך אזוי וואס איז אביסל גרינגער. אבער ווען מ'רעדט מער ברייט אין שרשים אין יסודות. כמעט יעדע זאך, איך האב ממש, איך וועל אנקומען צו דעם אבער איך גיי זיכער נישט אנקומען היינט, אבער דאס אז דא מחלוקת די חזון איש מיט די רבי איסר זלמן מעלצער מיט רבי הערש פסח פראנק מיט רבי רב טוקאטשינסקי ווי האט ער געהייסן מיט רב וואזנער מיט אנדערע ווי צו וואס די דין אין יאפאן וועלכע טאג איז שבת דאס איז די זעלבע מחלוקת ווי די שאלה צו ס'דארף זיין א סנהדרין אדער נישט און די זעלבע מחלוקת ווי די שאלה צו. צו ארץ ישראל איז ווי וויאזוי די קדושת ארץ ישראל ארבעט, די זעלבע מחלוקת אין די שאלה וויאזוי נבואה ארבעט, די זעלבע מחלוקת אין די שאלה וויאזוי די אייבערשטער ארבעט, איך קען ענק ווייזן ווי אזוי אבער איך האב עס אראפגעשריבן און עס ארבעט נישט יעצט יעצט, איך האב נאך נאך ליסטס פון זאכן וואס איז די זעלבע שאלה אבער פאר סאם ריזען מיין קאמפיוטער ווייזט מיך נישט דאס. יא אבער טיף זייער טיפע לשיטתו, עס איז דא אלע מינע לעוועלס לשיטתו. אקעי איטס נאט ווארקינג פאר סאם ריזען אבער דאס איז א סארט לשיטתו סא כ'גיי מוזן רעדן אויסענווייניג וואס זאל זיין נישט אזוי קיצור יא סאיז סאיז תלוי זה בזה אויב מען פארשטייט ריכטיג אין די הלכה איז אביסל קאמפליקעיט ווייל סקען נאך קען האבן זייערע אייגענע כללים אבער אטליסט אין די געדאנק דערפון איז תלוי זייער אסאך אין די אין די זעלבע אין די זעלבע נושאים אין אנדערע ווערטער אויב מען פארשטייט גוט ווי אזוי די רמב"ם האט געטראכט וועגן וועגן אידישקייט וועגן וועגן גאט וועגן השגחה פרטית זעלבע מחלוקת צו נישט דא השגחה פרטית כ'האב פארגעסן צו זאגן. זעלבע מחלוקת וועגן ידיעה און בחירה אלעס די זעלבע, קומט אן צו די זעלבע מחלוקת, נישט די זעלבע מחלוקת, איך מיין נישט אז עס איז איין מחלוקת, עס איז וועגן פון קוקן אויף זאכן וואס זיי אינטערלאקן זייער אסאך, די זעלבע מחלוקת צו פארגעסן נאך, כ'האב אראפגעשריבן נאך אפאר זאכן וואס איך האלט אז זענען די זעלבע מחלוקת. און מען דארף זייער גוט לערנען יעדע זאך בפני עצמו, עס פארשטיין, לייק וכו', זאג בטחון און השתדלות, האב איך שוין געזאגט דעסוועגן, מען דארף זייער גוט פרובירן צו פארשטיין וויאזוי, מען דארף קענען לערנען, מען קען, באמת פון יעדע שיעור קען מען לערנען אלע סוגיות התורה, און מען פרובירט זיך שטעלן אויף איין זאך, ווי מען ווי מען קומט אן. סאו לאמיך לאמיך אראפ לייגן אפאר וועגן פון די שאלה, און נאכדעם וועט מען זען צו מען קען, איך דארף טרייען צו זען אויב איך קען דאס מאכן ארבעטן. מיר זעהן אפאר וועגן וויאזוי מען קען אפשר וועלכע אין וועלכע דירעקשאנס מען דארף זוכן די תירוץ עטליעסט. אקעי וואטעווער אפשר דא נאך א סעקונד.

יא אקעי דא איז מיין.
אנדערע זאכן פתחים ובטוחים זענען רעדן מיט ישראל קען איך נאך פארשטיין די קשר.
אקעי. צו מ'דארף זיך מסכד'ן זיין צו נישט, אבער קו המשווה קען איך שוין נישט. ס'האט דאך צו טון די זעלבע מחלוקת די רמב ם מיט אנדערע צו אסטראלאגיע איז אמת און נאך אסאך זאכן. אקעי.
לאמיר לאמיר אקעי כ'האב דא די זעלבע נאוטס. קיצור המעשה עס איז דא אזא שאלה וואס מ'טרעפט די ערשטע די ערשטע פלאץ כ'האב עס געטראפן איז אין די רדבז אבער און בדורו בערך נישט אזא גרויסע בקי אין די סדר ההיסטוריה. בערך אין די דור וואס מען רופט, מ'קען עס רופן אזוי, די ערשטע דור פון אחרונים וואס אונז רופן נאך גירוש ספרד, טומלט זיך אין די וועלט מיט אזא סארט שאלה, וזה לשון השאלה, ס'איז דא א תשובה פון די רדבז פון דעם, דאס איז די תשובה וואס איך האב דא געלייגט, און נאכדעם נאך אסאך מקורות וואס איך האב געטראפן וואס זיי פרעגן די זעלבע שאלה אין די זעלבע צייט. די שאלה זעט אויס בערך אזוי, דא קען מען סתם פרובירן זיך מיט, איך וויל נישט מוטשען צופיל וואס די שאלה איז, די שאלה גייט בערך אזוי.

קדושת שבת קען מען פארשטיין אין אסאך וועגן, איך בין אביסל רעד אביסל אויס אויף וואס ס'דארף זיין געבעיסט די שאלה, אבער זיכער איינע פון די וועגן, און ס'איז זיכער כמעט מפורש אין די תורה, מ'קען פרעגן די קשיא כמעט אויפן חומש אליינס, איז אז שבת האט צו טוהן, שבת איז א זאך וואס מענטשן טוען, יא, יעדער איינער פארשטייט א מענטש שובת ער היט שבת, ער איז מקדש שבת, ער מאכט זכור ושמור, די אלע הלכות שבת, אבער ס'איז זיכער אז שבת איז אויך א זאך וואס גאט טוט, אדער האט עטליעסט געטוהן, שטייט אין פסוק, פארוואס היט מען שבת, ווייל די אייבערשטער האט גערוהט די זיבעטע טאג. און יעצט אויב מען טראכט אביסל קבלה'דיג, און ס'איז זיכער אז די שאלה האט זיך אנגעהויבן אביסל פון טראכטן קבלה'דיג אין די סענס, אבער הגם באמת דארף מען זיין שווער אן דעם אויך, איך קען מסביר זיין, פארשטייט מען אז די זאגט דאס מ'זאגט אז די אייבערשטער האט גערוהט איז נישט אזוי אפילו נישט קבלה'דיג, אבער ווער ס'פארשטייט וועט אנקומען אביסל די לאגיק פון וויאזוי זכרונות ארבעטן אין די תורה און אין די אלטע קולטשערס, וועט וויסן אז ס'מיינט נישט דווקא אז אמאל איז געווען א מעשה, די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט אין זיבן טעג, און די זיבטע טאג האט ער גערוהט, לזכר דעם יעדע זיבעטע טאג רוהט מען. נאר אזוי האבן אלע אלע מקובלים פארשטאנען, ס'קען זיין ס'שטייט בפירוש אין מדרשים און אנדערע פלעצער, אז יעדע וואך איז דא עפעס עפעס אזא סארט בחינה אז די אייבערשטער ארבעט פאר זעקס טעג, ער מאכט די וועלט, און די זיבעטע טאג רוהט ער. דאס איז דאך די טייטש ויקדש, די אייבערשטער האט מקדש געווען די שבת, נישט נאר די יענע שבת, יעדע שבת איז ער מקדש, פאר דעם זאגט מען דאך על כן ברך השם את יום השבת, די היינטיגע שבת איז די אייבערשטער מקדש געווען, אין א געוויסע סענס, די אייבערשטער רוהט, אין הימל איז דא עפעס אזא זאך וואס הייסט בחינת שבת, די אייבערשטער, די הימל, טינק אבאוט וואט דיס טערמס מין. און דאס געשעט יעדע שבת. יעצט יעצט איז געקומען מענטשן, און עס איז אמת א פשוטע זאך מען האט אלעמאל געוואוסט, לפחות מער מענטשן האבן אלעמאל געוואוסט, אבער זעט אויס אז אין די תקופה איז עס געווארן מער נפוץ, יעדע איינער ווייסט מען האט דיסקאווערט אמעריקע, און מענטשן האבן, מען האט אנגעהויבן אביסל בעסער, כ'ווייס נישט, לאו דווקא וויסן, עס קען זיין די חכמים האבן אלעמאל געוואוסט, אבער די אבער די עס איז געווארן מער, כ'מיין דאס איז איינע פון די סיבות פארוואס, דאס איז זיכער די פשוטע סיבה פארוואס מען הייבט אן צו פרעגן די קשיא אין די תקופה, מענטשן האבן אנגעהויבן צו כאפן אז די וועלט איז רינדעכיג. נישט אָנגעהויבן צו כאַפּן, אָנגעהויבן צו לעבן מיט דעם, דאָס איז עכט די וואָרט. עס קען זײַן, אַז מ'האָט געפֿרעגט אַ מענטש אַלעמאָל, זאָגט, יאָ, די וועלט איז רונדעכיק, שטייט אפֿשר אין אַ גמרא און אַזוי, איך ווייס, צי שטייט יאָ, צי שטייט נישט, וועט מען מעיין זײַן, מ'וועט שמועסן וועגן דעם. אָבער עס איז זיכער געווען חכמים, וואָס האָבן געוווּסט, אַז, האָבן געזאָגט, אַז די וועלט איז רונדעכיק. אָבער דאָ, אַפֿילו די חכמים, אָבער די המון עם, האָבן זיי נישט געלעבט אין אַ רונדעכיקער וועלט. מע האָט געלעבט אין אַ פֿלאַכער וועלט, ווי, ווי, וויפֿל מײַל אַוועק, איז אַ מענטשס מחשבֿה געגאַנגען, כ'רעד נישט פֿון, ער געקענט פֿאָרן, מע האָט געדאַרפֿט פֿאָרן פֿאַר פֿיר יאָר, אָנקומען צו דער אַנדערער זײַט אַזיע דאָרט, איך ווייס, זיך אַרומדרייען. קיינער איז נישט אַרומגעפֿאָרן אין דער וועלט. כמעט, אפשר איז געווען, מען האט נישט געהערט פון קיינער זאל ארומפארן די וועלט בכלל מיט א שיף אדער בכלל, די ערשטע איז געווען קאלאמבוס דער מענטש וואס האט בעפאר אפילו מער פארדעם וויאזוי האט ער געהייסן, יא, ארומגעפארן, ס'איז ממש איינצלנע מענטשן, מען האט נישט געלעבט אין א רינדיכיגע וועלט, מען האט געלעבט אין א סקווער אין א פלאכע וועלט, מען האט נישט געוויסט, מען האט נישט געלעבט אין דער וועלט, לאו אדעתא רופט זיך עס אין לשון הגמרא, מיטאמאל לעבט מען אין א רינדיכיגע וועלט. ס'האט צוטון מיט גלות? מענטשן אידן פארן. די אמת איז די שטח ווי מען האט גערעדט בזמן התלמוד איז טאקע נישט געווען רינדעכיג. איך מיין ס'איז רינדעכיג טעקניקלי אבער ס'איז גאנץ א קליינע פלאץ. יא. קליינע קאפל. מען האט געוואוינט אויך דארט דו זאגסט האט קען זיין ס'האט אויך צוטון מיט די גלות אידן זענען געפארן און מ'האט נתפזר געווארן בארבע כנפות הארץ נישט בארבע כנפות הארץ נאר בארבע סירקל הארץ וואטעווער און און מיטאמאל טרעפן זיך אין א רינדעכיגע וועלט יעצט אין א רינדעכיגע וועלט ווייסט יעדער איינער אז ס'איז נישט טאג און נאכט די זעלבע צייט. ווען ביי אונז איז שבת ווען אונז קאכן זיך מען זינגט לכה דודי מען זאגט אז די אייבערשטער גייט יעצט הייבט זיך אן צו רוען איז בכלל אין ארץ ישראל האלט מען שוין פאפט מען שוין שבת ביינאכט נאכן סעודה און אין אוסטראליע בכלל איז שוין זונטאג יא נאכנישט זונטאג כמעט זונטאג שוין שבת נאכמיטאג. און אזוי ווייטער, און עס הייבט זיך אן צו זיין מאדנע, מסתם אסאך אסאך בחורים האבן זיך שוין געמוטשעט, און יום כיפור שרייען אלע אידן ביי נעילה וחתמנו און און אזוי ווייטער, און למעשה די נעקסטע בית מדרש בכלל, נישט נאר די נעקסטע שטאט, ס'דא מענטשן מיט אנדערע זמנים, מען האלט ער גייט צו עפעס א רבי וואס שרייט צוויי שעה נאכן זמן, און און און ער שרייט וחתמנו און מען גייט יעצט זיך אויס, ס'פייפט זיך שוין, ס'איז שוין לאנג געווען, מ'האט שוין לאנג אלץ פארזיגלט און פארשריבן, גראדע דו האסט עס פארשפעטיגט, איך ווייס נישט וואס איז מיט דיך אבער. עס איז א קשיא וואס מענטשן פרעגן, איך האף אז מענטשן פרעגן און שטעלן זיך ממש, מיך איז איינגעפאלן אמאל די קשיא. די רב רעד איך פון אויך סטריט. יא יא יא דארט קען מען עס. איז די רגע וואס מען איז די רגע וואס איז דא אנדערע זמנים מען קען ס'איז דא א מען קען עס רופן א גרויסע וועלט יא מען הייבט אן צו לעבן אין אביסל א גרעסערע וועלט אביסל א מער א רינדעכיגע וועלט. ווערט שווער, ווערט שווער, ווערט אביסל קאמפליצירט די קשיא, מענטשן הייבן אן צו פרעגן, א וועלט מענטשן, מען קען זען מענטשן הייבן צו פרעגן שאלות, דער דער רדב"ז, דער רמ"ק, ס'דא נאך א גאנצע, ס'דא א ספר ספר תשובות, ס'הייסט תשובות מנחת, כ'דענק מנחת יעקב אדער עפעס אזוי, ס'הייסט תשובות פון רבני התאחדות, כ'האב עס נישט דארט, כ'האב עס פון אנליין געקאפיט, און זיי שרייבן זיך איינער די צווייטע באריכות, גאנצע בריוון, דאס איז געווען די קובץ אין יענע צייטן, די אור ישראל, און די אור ישראל פון דעמאלטס אזוי ווי היינט מוטשעט מען זיך, און כ'ווייס נישט וואס, דעמאלטס האט מען זיך געמוטשעט זייער שטארק מיט די קשיא. וואס גייט פאר מיט די מיט די גאנצע זאך פון שבת? ווען ווען ווען רוהט די אייבערשטער? יא? און דער אמת'ן די קשיא אויף די נוסח איז כמעט נישט האבן כמעט קיינער עס נישט געפרעגט, איינער האט עס געפרעגט די מהרי"ט אדער די מהרי"ט'ס זון מיין איך האט א ספר על התורה וואס הייסט צפנת פענח, ר' יוסף בן משה די מהרי"ט האט א האט א זיין האט א ספר על התורה וואס הייסט צפון אז פנייך. אדער איז די מהרי"ט אדער זיין טאטע אדער עפעס ס'שטייט דא מהרי"ט אבער כ'דענק נישט איך מיין ס'איז נישט זיכער און דארט פרעגט ער אין דרשות אין פרשת בראשית פרעגט ער די קשיא אסאך א שטערקערע וועג נישט נאר אויף די אין הימל קען מען דאך פארענטפערן קען אפשר גרינגערהייט פארענטפערן אבער אויף די וועלט איז זיכער א קשיא און ער פרעגט ממש א טעכנישע קשיא אויף פרשת בראשית נו ווען האט די אייבערשטער גערוהט אין אמעריקע ס'איז דאך אסאך א ערנסטערע שאלה ווי האט די אייבערשטער באשאפן די וועלט האו דאס איט ווארק. ער פרובירט צו זאגן עפעס א דוחק אז טאקע אין יעדע פלאץ וואס עס איז באשאפן אין זיין כאילו די ערשטע טאג פון די ששת ימי בראשית האט זיך אנגעהויבן דאך אז נישט אין אין אין אין קונטרס י"ח שעות פרעגט אויך די קשיא דרך אגב ער רעדט פון די קשיא אז עס הייסט שבת אין אנדערע ווערטער ווייל די חזון איש האט לפי זיין שיטה קומט דאך אויס איך זאג נאר לויט ווי ער האלט די טאג הייבט זיך אן קומט אויס אז די אז פון נאך זעקס שעה פאר די זעקס שעה פאר ירושלים האבן מיר שבת נאך ירושלים טאקע נישט זעקס שעה אבער זעקס צוועלף שעה די זעקס צווישן זעקס און צוועלף יא. און קומט אויס, יא, ס'הייבט זיך נישט אן די טאג פון איין פלאץ, ס'הייבט זיך אן פון זעקס שעה פאר ירושלים לפי די חזון איש, און מ'קומט צוריק ארום אכצען שעה שפעטער, איז דא זעקס שעה אינצווישן, ס'דא זעקס שעה אויף די וועלט וואס האבן שבת פאר ירושלים.

אזוי אזוי פרעגט דאך חזון איש א קשיא, און ער פרעגט עס אויך די קשיא, און ער זאגט דאך מען מוטשעט זיך, נו איך וויל נישט אריין טעכניש, כ'מיין אז טעכניש איז אביסל נאריש צו פרעגן, ווייל קיינער פארשטייט נישט פונקטליך וויאזוי ששת ימי בראשית ארבעט, מסתם איז דאס די תירוץ אויף די טעכנישע קשיא, אקטשעלי ער קען זיך פארשטעלן אזוי, ער קען זיך פארשטעלן אזוי, ס'איז נישט אזוי, נישט אזוי, כ'זע נישט ווי ס'איז ווי אקטועל ס'איז, הגם ס'איז וואס איז אקטועל פון דעם איז אז קיינער האט זיך נישט געמוטשעט מיט די קשיא ביז דעם מהרי"ט איז איינגעפאלן די קשיא, ס'איז א מאדנע, כ'זע נאך איינער ר' מענדל כשר וואס. פון די אלע וואס רעדן אין קו התאריך די איינציגסטע וואס כ'האב געזען וואס רירט אן די מחשבה'דיגע נקודות, זייער א לאנגע ספר געשריבן אויף קו התאריך, ער האלט זיך אין גיין בעק ענד פארט און אהער און אהין, און ער זאגט ער האט זיך געמוטשעט יארן לאנג מיט די קשיא ביז ער האט געטראפן די די ספר וואס רעדט וועגן דעם און נאכדעם זאגט ער נאך תירוצים און מוטשעט זיך, אבער כ'זעה חוץ פון די צוויי מקורות געדענק איך נישט, כ'ווייס נישט, איך האב נישט געטראפן, אפשר דא יא? ס'איז ס'נישט ס'וואלט געדארפט לכאורה זיין א בעיסיק זאך וואס יעדער איינער פרעגט, די אין פרשת בראשית שטייט אז ס'איז שבת. ס'איז נישט א הלכה'דיגע קשיא, נאר איטס א קשיא אן די סטארי. מ'וועט שוין טראכטן, נאכאמאל, אסאך קשיות אין מעשה בראשית פרעגט מען, יא, ווי איז געווען די זון די ערשטע דריי טעג? איז א קשיא וואס אלע ראשונים פרעגן, און מ'מוטשעט זיך. כ'זאג נישט, כ'זאג נישט אז עס נפק מאכט א נפקא מינה ווען מ'היט שבת, אבער ס'איז א זאך וואס מ'מוטשעט זיך. און דאס איז לכאורה א פשוט'ע זאך, וואס קיינער מוטשעט זיך נישט. ס'וואלט געדארפט זיין א רמב"ן, א רמב"ן וואלט געדארפט עפעס טון וועגן די קשיא, און ס'טוט זיך נישט. כ'ווייס נישט געהעריג די תירוץ פארוואס ס'טוט זיך נישט, קען זיין זיי האבן פארשטאנען בפשטות אז.

מיט די שבת אין הימל. יעצט האב איך געזאגט נאך א וועג פון פרעגן די קשיות, ממש פראקטיש ווי איז געשען ששת ימי בראשית, ס'איז כמעט די זעלבע, כ'מיין אז ס'איז אמת'דיג די זעלבע קשיא אין א אנדערע נוסח, ווייל ששת ימי בראשית איז די הסבר אויף אויף ווי די אייבערשטער רוהט, נישט קיינער טראכט נישט אז מ'דארף פארן מיט א טיים טרעוול און אויספיגערן ווי עס וועט אויסזעהן ששת ימי בראשית אין אמעריקא צו עס איז טאקע געשעהן צו די וועלט קיצור אמעריקא איז באשאפן געווארן אביסל נאך אפאר שעה נאך ארץ ישראל דעטס דעטס טאקע מען דארף פארשטיין איך ווייס נישט ס'זעהט מיך אויס אביסל א מאדנע זאך צו טראכטן וואס ס'קען זיין ווייס נישט אזוי קומט אויס די ערשטע טאג אויך איך מיין צו זאגן די א ד א רעדט אלעס ויהי ערב ויהי בוקר סאו בקיצור מען פארשטייט נישט אזוי גוט ווי אזוי ארבעט די גאנצע טעג פון מעשה בראשית דאס זאג איך ס'איז נישט אזוי שווער ווייל די גאנצע זאך פארשטיי איך נישט אבער שוין יעצט. א ענליכע קשיא, און ממש די זעלבע קשיא, פאר סאם ריזען דאס איז געווען אקטועל, האבן זיי געפרעגט וועגן תיקון חצות, די זוהר איז מאריך זייער אסאך מאל אז עס איז א עת רצון, מען קען בעצם פרעגן מער באופן כללי אויף עת רצון, איך וועל זאגן פארוואס עס איז אביסל א מער א גרעסערע קשיא אדער א מער א אביסל אביסל א שארפערע קשיא פארוואס דא דארף מען אביסל מער טראכטן פארוואס מענטשן טראכטן למעשה, אפילו אסאך מענטשן האבן נישט געטראכט וועגן שבת, מען האט געטראכט וועגן דעם אדער מער געטראכט. און זיי האבן זיך געפרעגט אז ס'דא שטייט אין זוהר אז בחצות, דא שטייט אין זוהר, קומט די אייבערשטער אריין אין גן עדן און הייבט אן צו לערנען מיט די צדיקים, פאר דעם דארף מען אויפשטיין חצות און עוסק זיין בתורה זיך צו לערנען מיט זיך מתחבר זיין מיט די לימוד ס'איז עת רצון, אלע אזעלכע סארט נוסחאות, האבן זיי ווייטער געפרעגט די זעלבע קשיא, פון וועלכע חצות רעדסטו?

אקעי, באט נישט וועגן די דעיט, נישט ווייל ס'איז די צייט פון ארץ ישראל. יא יא, אבער זיי רעדן נישט וועגן דעם. ס'איז דא וואס דינגען זיך אז די זוהר מיינט נישט, ס'איז דא וואס דינגען זיך אז די זוהר מיינט נישט דאס, ס'מיינט נאר איין צייט, ס'איז נישט קלאר. על כל פנים, די סאטמארער רבי ברענגט עס אין די מחלוקת. יא אבער ער רעדט נישט פון די קשיא פרעגט ער נישט די זוהר על כל פנים אויף די אויף די עת רצון פון חצות איז אטליסט געווען ערענסטע שמועסן די אחרונים די רבי יעקב די יעבץ האלט אזוי און די נאך פארשידענע גדולי אחרונים האבן געהאלטן אז אין הכי נמי די תירוץ איז אין הכי נמי אז ס'איז טאקע נאר אויף איין פאר פארוואס איך וויל נאר ווייזן פארוואס דאס איז א שווערערע קשיא פארוואס לומדים זיך נישט אריינקוקען און זעהן פארוואס דאס מער א קשיא ווי שבת ווייל שבת למעשה דאס וואס איך האב פרובירט זייער שטארק אריינצושטופן כאילו ס'שטייט בפירוש אין די תורה אז די אייבערשטער רוהט שבת עס שטייט נישט עכט.

ער זאגט אפשר אין חסידישע ספרים שטייט אזא סארט איידיעס אבער על פי פשט נישט שווער ס'איז א זכר ווייל דעמאלטס איז געשען דאס איינמאל איז עס געשען און יעצט מאכן אונז א זכר און וויאזוי די זכר דארף עס אויסזען פונקט דארף זיין ממש יענע זאך דארף נישט זיין ממש יענע זאך מ'דארף מאכן א זכר ל ל יציאת מצרים א זכר ל די זעלבע זאך שבת איז א זכר ל מתן תורה און על פי פשט איז נישט אזוי שווער. אה אויב דו פארשטייסט אז שבת איז אן עת רצון דעמאלטס באט ריעלי איטס די אדער וועי אראונד ריעלי סטארטס לכאורה. רייט סאו די שבת איז נישט אזוי שווער מען קען דינגען מען קען פרעגן אויף פסח די זעלבע קשיא מען איז ארויס געגאנגען פון מצרים טז ו ניסן פון פון מצרים נישט טז ו ניסן פון פון פון אמעריקע אבער איז נישט אזוי שווער ווייל זאגסט מען קען זיך קלערן זאגן אפשר אנקומען מיט די דעיט ליין ממש און זעהן אז ס'איז דא עפעס א מקום פאר די קשיא ס'איז נישט אינגאנצן משוגע אבער כ'זאג נאר פארוואס ס'איז נישט אבוויעסלי שווער אויף שבת און כ'מיין אז דאס איז די אמת'דיגע סיבה פארוואס קיין ריש קיין ראשון האבן נישט געפרעגט די קשיא ס'איז זיי נישט איינגעפאלן אז אז שבת מיינט אז די אייבערשטער רוהט אין הימל און שטייט טאקע אין שולחן ערוך, מ'זאל זאגן והוא רחום לאנג, ווייל די רשעים גייען ארויס קענען פרעגן די זעלבע קשיא, יא כ'האב געזען איינער פרעגט די קשיא, ווען די רשעים פון מיין שטיבל גייען ארויס, יעדע שטיבל ווען ער האט געדאווענט גייט ער דעמאלטס ארויס פון גיהנום? בקיצור, דאס איז אבער דאס איז אבער אזוי מדרשים, ס'איז ענינים.

ווייסט פארוואס יא? די גילטי קאנשענס. ניין. אזוי שטייט אויף שווערץ ניין. כגוונא דאינון מתיחדין לעילא באחד אוף. יא אבער דאס דאס מיינט דאך דאס מיינט צוויי ספירות דאס מיינט נישט דאס מיינט נישט דיבור איז אויך דאס. בפשטות מיינט עס נישט דאס נישט קיין חילוק דו זאגסט א גוטע טייטש אבער יענע גראדע יענע שטיקל כגוונא על פי פשט מיינט בכלל נישט דאס עס מיינט אויב איך ווייס וואס עס מיינט עס מיינט נישט דאס אבער וואס האב איך געזאגט. וואס איז דא א דגוש אויף חצות? אה, און און פארוואס די זוהר רעדט וועגן, אה ווייל די מענטשן וואס האבן געשריבן די זוהר, whoever they were, זיי פלעגן זיך אזוי פירן, אנדערע ווערטער די זוהר האט מען געשריבן ביי חצות, מילא האט מען פותח געווען, מען האט זיך אויפגעשטאנען חצות, אדער אדער די איינער פון די חברה נאך נישט אויפגעשטאנען האט מען אים אנגעשריגן, דו ווייסט אז עס שטייט אין זוהר אז מען דארף אויפשטיין חצות? ניין, נישט עס שטייט, אונז זענען די זוהר אונז זאגן מען זאל זיך אויפשטיין חצות, סאו עס איז געווען אקטועל, איך מיין אז דאס איז די פשוט'ע פשט, זייער א שיינע פשט. אסאך מאל הייבט עס אן, אסאך זוהר'ס הייבן זיך אן, נאכדעם האט מען ווייטער געלערנט, איך ווייס נישט צו ס'איז ממש אזוי געשען, אבער דאס איז די איידיע. על כל פנים ס'שטייט זייער אסאך מאל אנשטאט דורך חצות, און דעמאלטס קומט די אייבערשטער און איז זיך משתשע מיט די צדיקים אין גן עדן, און מ'לערנט תורה און אזוי ווייטער, יחידים, פארשידענע פארשידענע אנדערע דרושים, און דא איז נישט נאר אז עס ווערט א שאלה, ס'שטייט די אייבערשטער קומט, וואס הייסט די אייבערשטער, ווען קומט ער? ער קומט. צו דיר ניין קען איך סתם אזוי אין א סערטען סענס איז דאס אויך נאך אלץ א נארישע שאלה איך דארף מסביר זיין פארוואס יא ווייל דאס האט שוין א גוי געפרעגט די שאלה אין די גמרא דארט ערגעץ און אויך שטייט אויך אז די שכינה איז אין יעדע בית מדרש נו אין וועלכע איז עס אין די און יענע איינער האט געפרעגט די קשיא יא וואס האט ער אים געענטפערט עפעס א דוחק תירוץ אזוי ווי די שמש אזוי ווי די שמש יא קיצור דאס איז נישט קיין עכטע איך מיין אז אפילו בפשטות אפילו די תירוץ איז עפעס א שטיקל מהלך מען קען טראכטן צו עס איז געמיינט ערענסט אדער נישט בפשטות איז נישט שווער. וויאזוי פונקטליך איז עס נישט שווער ווייס איך נישט אבער רוב מענטשן רוב אידן פאלט נישט איין די קשיא לאמיר זאגן אזוי. אה דאס אלס איז בחינות. וואס מיינט דער בחינות? נו אונז זענען דאך דא געקומען צום מעשה וואס מיינט בחינות נישט קיין מ'קען נישט סתם זאגן. בחינות אבדזשעקטיוו נו. באט אויב ס'איז אבדזשעקטיוו. ניין ניין אבער די זוהר איז דאס איז דא וואו איך וויל אנקומען. עקזעקטלי, איטס סאבדזשעקטיוו מיינט, האט מען שוין געזאגט א אנדערע שיעור אין די פריערדיגע סיריס, אויב צו זאגן אז אלעס איז סאבדזשעקטיוו איז געהעריג איז כמעט צו מאכן אויס די גאנצע זוהר, פארוואס די זוהר דארף זאגן אז ער פילט אז די אייבערשטער קומט, קיצור מ'דארף צולייגן פאר יעדע שטיקל זוהר אני מרגיש, דאס איז נישט קיין נארמאלע וועג פון לערנען עניטינג, אני מרגיש מיינט, אקעי אקעי דאס איז שוין א שטיקל תירוץ, דאס איז שוין א שטיקל תירוץ, אבער על כל פנים ס'געווען מענטשן און און נישט נאר וועגן דעם, כ'מיין אז נאך די סאושעל סיבה, אגעין יעדע זאך האט דאך אויך א פראקטישע סיבה פארוואס פעלט אין זוהר אדער שו ע, לכאורה און מ'זעט עס קלאר אין די יעב"ץ. און די אנדערע וואס האבן זיך געשלאגן וועגן דעם, איינע פון די איז די סיבה פארוואס האבן זיך מעורר געווארן די שאלה איז האט לכאורה איז דאס געווען די יעב"ץ נישט זיכער אזוי איך בין נישט זיכער אויב און אויך די פריערדיגע די יעב"ץ איז שוין אביסל שפעטער אבער אויך די פריערדיגע וואס רעדן וועגן די שאלה זעט אויס אז דאס האט זיך געטוהן ווען די מקובלים זענען אנגעקומען זיי האבן דעמאלטס איז געווען די גרויסע צייט וואס די עולם האט אנגעהויבן צו לערנען קבלה. און זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן פאמפ מ'זאל אויפשטיין חצות, די די מקובלים'ס בית מדרש איז אפן פון חצות ביז ביז ביז ותיקין יא, די אנדערע אלע בית מדרשים שטייען מאכן זיך אויף דעמאלטס, סאו ס'הייבט זיך אן א שטיקל וואס איז גורם די אזא יא, און די ווייבער איך ווייס נישט ס'איז נישט אזוי פראקטיש צו אויפשטיין חצות, אטליסט דעמאלטס נישט דעמאלטס איז געווען אביסל מער פראקטיש אבער על כל פנים אז היינט קומען די אלע אנדערע מענטשן וואס זענען נישט געווען צוגעוואוינט אויפשטיין חצות, ווער עס פריערסט איז שטייט אויף, אזוי שטייט אין שולחן ערוך על פי הלכה, מען זעט אין די ערשטע סימן אלף שטייט בפירוש א מחלוקת הלכה און קבלה דאס יא.

אבער לויט די זוהר, די שולחן ערוך זאגט אז די שולחן ערוך אדער די מפרשים ברענגען אז על פי זוהר איז חצות, אבער דאס איז די מחלוקת וואס מען האט געמיינט פארדעם, איז ממילא פארשטייט זיך קומען די מענטשן וואס זעהן אז די זיינע זייערע שכנים נעמען זיך לערנען זוהר און זיי זאגן אז מ'דארף אויפשטיין חצות, הייבט אן צו פרעגן וואס שטייט אין דיין זוהר שטייט אז עת רצון, איז ער אויפגעקומען מיט א חכמה, אה, ווען איז די עת, וואס הייסט עת רצון, די אייבערשטער קומט און ער לערנט,

וואס די עת רצון פון די צען, איטס טרו, וואנס יו טינק לייק דיס, דאס זאג איך, אויב דאס איז די פראקטישע סיבה פארוואס מ'האט געפרעגט, די יעב"ץ פסק'נט אזוי, ער זאגט אז ווער, ממילא אין חוץ לארץ דארף מען נישט מאכן תיקון חצות, אדער מ'קען עס מאכן לפי ארץ ישראל'דיגע זייגער, איך ווייס נישט פונקטליך וועלכע, איינע פון די צוויי אפשענס, איז דאס איז די די ווי מ'איז אנגעקומען, דאס איז די שאלה, איך וויל נאר מסביר, דאס איז די שאלה לויטן זוהר, נאר פארשטייט זיך על פי קבלה איז שבת אויך א סארט עת רצון, און יום טוב איז עת רצון, און אזוי ווייטער, און גלייך ווערט די שאלה ווי איז די. ווי איז די, ווי איז די עת רצון? ווי שטייט עס? אין וועלכע, וואס מיינט עת רצון? דאס איז, איך מיין אז די מענטשן האבן דאס אנגעקוקט כאילו א קשיא אויף די וועג פון טראכטן. זאגסט עת רצון, און די וועלט איז דאך פול מיט פֿיר און צוואַנציק טיים זאונס, וועלכע פון זיי שטייט די עת רצון? אלא מאי, עס איז נישט כפשוטו, אויב אזוי קען מען שוין מאכן נישט, נישט, אויב נישט כפשוטו קען מען דאך שוין זיכער אויפשטיין צו צוועלף אזייגער נאכמיטאג, איך מיין. עת רצון ווערט נתגלה אויף יענע פלאץ דאמאלס. אקעי סאו דען דעי אר אלרעדי מעיקינג א שטיקל פשרה ערגעץ צוויי ס'איז עקזעקטלי וואס די דינגס אבער ס'איז אסאך גרויסע מקובלים מ'מיינט זאגן נישט אזוי פשוט על כל פנים דאס איז די אקעי סאו דאס איז דאס איז א גרויסע דאס איז די ריזען דאס איז די שאלה וזה עד כאן עד כאן נוסח השאלה עד כאן די שאלה וואס מענטשן האבן האבן זיך געפרעגט און אנגעהויבן צו מוטשענען און יעצט דארף מען אביסל מטעים זיין. איים גאנא סטאפ. איך נאר זאגן א צוויי מינוט. איך וויל זאגן וואס וועלכע סארט תירוצים מען קען זאגן. איך מיין אז מען קען זאגן צוויי דריי סארט תירוצים. און נאכדעם דארף מען פרעגן פארוואס וועלכע סארט תירוץ וואלט דער רמב"ם געזאגט און וועלכע האט דער כוזרי געזאגט אדער וואלט ער געזאגט. איך מיין אז ער האט געזאגט און אנדערע ראשונים וואס רעדן שוין יא אביסל וועגן די שאלה אבער זיי האט זיי נישט איינגעפאלן עד כדי כך צו פרעגן אין וועלכע שטאט איז די עכטע עת רצון. איז בערך, אין אין די מפרשים טרעפט מען למעשה די דריי די דריי וועגן, די ערשטע וועג וואס לכאורה די ערשטע איינער פון די ערשטע מענטשן וואס רעדט דערפון איז די רדב"ז וואס זיי האבן דא געברענגט דינגט זיך שוין לכאורה אויף די וועג סאו ס'איז איינער פאר אים כ'האב נישט געטראפן קיינער פאר אים אין די ספרים שוין וואס זאגט דאס אפשר איז יא דא אבער זעט אויס מענטשן האבן געזאגט אדער מענטשן בדורו זאגן זיכער פארקערט און די ערשטע וועג איז געווען אז אין הכי נמי איז טאקע נאר דא איין פלאץ וואס איז די אמת'דיגע חצות און נישט נישט נאר די. יעקב האט דאס געזאגט אלץ א תירוץ נישט צו זאגן נישט אויפצוהערן כ'האב דאס אזוי דער רמ"ק האט אזוי געזאגט און די די פרשת דרכים האט אזוי געזאגט אפאר מאל און די און די כ'זאג דיר סאך נאך פארשידענע כ'דענק שוין נישט. ער פרעגט וועגן שבת וועגן שבת לגבי שבת יא אבער די רמ"ק האט גערעדט וועגן ביידע סיי שבת סיי חצות סיי אנדערע און די רמ"ק מער ווייניגער ביי שבת טוט מאך טאקע נאך א שטיקל זיך נאכטשעקן אויב דאס שטימט, ער זאגט די תירוץ איז אז די עכטע שבת נאר צו לויט ווי ס'קומט אויס דאס זיך אויס צו זאגן אז אויב מען וויל עכט שפירן א טעם אין שבת דארף מען וואוינען אין ארץ ישראל ווייל אין אמעריקע די די זון וואס גייט אראפ איז א פעיקע זון ס'איז ס'איז בכלל נישט די קדושת שבת יא ס'איז עפעס א המשך א כלי א בחינה אבער די עכטע זון די זון וואס מאכט שבת גייט גייט נאר אין ארץ ישראל אזוי זאגט די די רמ"ק זאגט דאס בפירוש בזה הלשון הרגש קדושת שבת אינו אלא בארץ ישראל כ'ווייס נישט אויב הרגש מיינט ער וואס אונז רופן הרגש אבער אזוי לכאורה קומט אויס. אז די אייבערשטער לעבט מיט א זייגער ביי די אייבערשטער. יא די אייבערשטער לעבט מיט א זייגער, נישט די אייבערשטער די ספירות וואטעווער דאס איז נאך א פארשטייט זיך מ'דארף אנקומען צו דעם אבער די הימל לעבט מיט א זייגער מ'דארף נישט זאגן די אייבערשטער מ'דארף זאגן די הימל און די זייגער איז אין ארץ ישראל די עכטע זייגער איז אין ארץ ישראל דאס איז איין דאס איז איין זיכער איין תירוץ וואס אידן זאגן. אקעי? דאס איז די מערסטע מגושם'דיגע תירוץ, כאילו די מערסטע, איך ווייס נישט אויב ס'איז שיין צו רופן מגושם'דיג, איך ווייס נישט אויב ס'איז בעלבאטיש, ווייל ס'איז זייער קאמ, צו זאגן אז שבת, איך מיין, ס'וועט שטימען מיט רמב"ן למשל וואס זאגט אז אמת'דיגע מצוות איז אין ארץ ישראל, ס'קען שטימען מיט אסאך זאכן, אבער ס'איז ס'איז נישט נארמאל, א היינטיגע מענטש וואלט מסתם נישט געזאגט די תירוץ, אבער ס'דא אסאך גדולי אחרונים וואס האבן געטראכט אז דאס איז די ריכטיגע תירוץ, נאכדעם האבן זיי געהאט פארשידענע חקירות ווי אזוי ארבעט עס אויף די אנדערע פלעצער, ס'גייט ס'גייט גג על גבי גג די שטיקל תירוץ דא, אבער דאס איז די איין תירוץ. צווייטע תירוץ קען מען זאגן די פארקערטע תירוץ איז מער ווייניגער די סאבזשעקטיוו תירוץ, און די אפשר בעל תניא זאגט די תירוץ, און אפשר ער איז די ערשטע וואס זאגט עס אויף די נוסח הגם עס קאמפלעצירט זיך אביסל ער זאגט נישט ממש דאס אין די ענד, אבער אז עס איז אין קיין פלאץ נישט אמת'דיג, אמת'דיג די הימל איז נישטא קיין צייט, און די אייבערשטער האט נישט קיין זייגער, די אייבערשטער איז למעלה מן הזמן, נישט נאר די אייבערשטער איז למעלה מן הזמן די הימל איז אויך למעלה מן הזמן, דאס איז צוויי זאכן, אבער די מלאכים די ספירות וואטעווער. נאר וואס, זיי קומען יעדע פלאץ ווען מ'רופט זיי, אדער ווען ווען ס'איז דעמאלטס די זון, אדער ווען פארשידענע, נישט עכט, די אייבערשטע די עכט די זייגער איז נישט עכט, די זייגער איז כ'ווייס נישט אויב צו רופן עס אבדזשעקטיוו, אדער ס'איז לאקאל, ס'איז לפי לפי ההכנה, לפי הענין, לפי פארשידענע זאכן, ממילא קשיא איז מעיקרא ליתא, יעדע פלאץ ווען דו שטייסט ווען מען ווען ס'איז דארט חצות דעמאלטס איז די חצות, אדער ווען דו שטייסט אויף דעמאלטס פארשטייט מען קענסט דאס זאגן אויך אויף זייער אסאך אנדערע וועגן, דאס איז זייער א נישט ס'איז נאר באופן כללי אבער דאס איז די. אנדערע זייט הער איך זאגן, איך וויל זאגן זייער קלאר, די ערשטע וואס זאגט די תירוץ איז די בעל תניא, אין אנדערע ווערטער פאר צוויי הונדערט יאר מוטשענען זיך אחרונים וועגן די תירוץ, און קיינער האט נישט איינגעפאלן די תירוץ חוץ פון די בעל תניא. יעצט, ס'איז דא א דריטע תירוץ וואס דאס איז די רדבז'ס תירוץ, און אפשר די חידא זעה איך דא אויך האב איך געברענגט, און קוק די חידא זייער א שיינע שטיקל וואס איך האב געברענגט, און זיי לכאורה זאגן, ער זאגט א אנדערע ניין, די חידא זאגט א אנדערע תירוץ. ער זאגט כעין זה, אבער סאו איך וויל זיי מסביר מבחין זיין די צוויי תירוצים ווייל ס'נישט די זעלבע תירוץ, זיי זאגן מער ווייניגער די רדבז זאגט ער מאכט אפילו דרשות אויף פסוקים, ווען כ'בין ווען קען מען לערנען נעקסטע מאל מער מער וואס צו די דרשות זענען ריכטיג אויב ס'קומט ארויס נפקא מינה להלכה דאס דארף מען טראכטן, אבער ער מאכט דרשות אז שבת ס'איז נישט אמת, ער רעדט נישט וועגן די אייבערשטער ווערט שבת נאר מען רעדט פון די מצוה, מיט אנדערע ווערטער לאז דיך אפ פון די וואס געשעט אין הימל, ס'איז נישט דוקא די הימל איז נישט נוגע, דאס איז למעשה וואס זייער תירוץ איז, די הימל איז נישט נוגע, וואס געשעט אין הימל, מ'פרעגן א מקובל, יעצט רעד איך די איידיע, די איידיע איז. אז שבת איז ביי יעדע איינער ווען ער מאכט שבת, די זעלבע זאך עת רצון ביי יעדע איינער ווען ער מאכט עת רצון, נישט ווייל ס'איז דא א הימל און ס'איז למעלה מן הזמן און מ'איז עס ממשיך דאס איז שוין, ס'איז דא א הימל נאר ס'איז דא עפעס א וועג וויאזוי צו קאנעקטן אפילו ס'איז למעלה מן הזמן ווען מ'מאכט א הכנה, פארשידענע אזעלכע זאכן, דאס איז זייער אנדערש פון די תירוץ, די תירוץ איז למעשה וואס דארף מען, עס איז אין א סערטען סענס וואס כ'האב געזאגט פארוואס די אנדערע מענטש די ראשונים האבן נישט געפרעגט די קשיא. א שבת נער דער ער ברענגט דער דער חידא טייטשט מיט דעם א מדרש א ספרי עס שטייט ושמרתם את השבת השבת מסורה לכם ואין אתם מסורים לשבת וואס מיינט דאס א פאני וואס הייסט שבת באלאנגט פאר ענק און ענק באלאנגען נישט פאר שבת וואס מיינט דאס זאגט ער עס מיינט אז יעדע איד ווען ביי אים קומט די זון איז ביי אים שבת דאס איז די שבת דאס על דעת כן ניתנה תורה אז יעדע איד רדבז זאגט אויך דאס די אייבערשטער האט געזאגט אייבערשטער האט נישט געוויסט אז מען וועט אמאל מופן קיין אמעריקע ער האט אויך געוויסט און ער האט געזאגט ווען מען זאגט אים זאל דינען זיבעטע טאג האט ער געזאגט זיבן טעג אין אמעריקע זעקס טעג און די זיבעטע איי עס איז נישט

איך האב חמץ אין ארץ ישראל איז שוין פסח בין איך נישט עובר? ניין. אויב איך האב חמץ אין ארץ ישראל עס באלאנגט פאר מיך? כ'דארף עס פארקויפן ווען ס'ווערט פסח ביי מיך? נאכאמאל איך דארף פארקויפן די חמץ ווען ס'ווערט פסח ביי מיר אדער ווען ס'ווערט פסח ביי די חמץ? סאו ס'גייט מיט אזוי ווי די וועג? זיין תירוץ איז, די שאלה וואס זיין קשיא איז געווען אמת'דיג, נישט וואס די תירוץ איז. ער, נאכדעם זאגט ער אויך די אייבערשטער, דאס איז דא, דא קומט שוין א דריטע סטעפ, איך וועל עס זאגן אין א וועג, עס איז געבויט אויף דעם אז שבת איז געגעבן געווארן פאר יעדע פלאץ, עס איז דא פֿיר און צוואַנציק שבתות, דאס איז א אנדערע וועג פון זאגן די תירוץ, אבער איך מיין עס איז נישט ריכטיג צו זאגן אזוי, עס איז מער ריכטיג צו זאגן ס'איז דא שבת האט מען געגעבן פאר דיין טאג, מ'האט עס נישט געגעבן, ווען מען פרעגט א קשיא וועגן ווען די אייבערשטער שובת איז געווען וועט מען טראכטן באלד, אבער קודם ווילסט וויסן די הלכה פון שבת הלכה איז נישט די זעקס טעג וואס די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט דעמאלטס זאל מען היטן, די הלכה איז ווען ס'איז ביי דיך זעקס נאך זיבן טעג, פארשטייט זיך פארענטפער נישט, מען דארף מעיין זיין צו פארענטפערן די קשיא פון פון די הולך במדבר, ער ברענגט א הולך במדבר, ער ברענגט ער ברענגט א ראיה פון די הולך במדבר, ער זאגט אז ס'איז דא א דין. הולך במדבר וואס ווייסט נישט ווען ס'איז שבת רעכנט ער זעקס טעג און ער איז שובת, הגם ס'איז נישט קלאר אז זיין הבנה אין די דין איז אזוי, נישט יעדער איז מסכים אבער ער פארשטייט די דין אז ס'מיינט צו זאגן אז די עיקר שבת קידוש מאכט ער ווען ער דמיונ'ט אז ס'איז די זיבנטע טאג, איי עס איז נישט ריכטיג? נישט קיין חילוק, הדא דכתיב שבת היא לכם, שבת האט מען געגעבן פאר דיך, איי עס איז נישט די טאג וואס אלע אנדערע מענטשן רוען, אין הכי נמי וועגן דעם ווייל ביזט א שטיקל בטל פון די אנדערע מענטשן אפשר דארף ער יא, אבער ער זאגט אז למעשה אפילו שפעטער קומט ער מברר געווען אז ס'איז געווען א טעות ברענגט נישט קיין חטאת, אזוי טענה'ט דער רדב"ז, אויף דעם איז א ראיה אז שבת ארבעט אפילו נישט די ריכטיגע טאג.

וואי דו ווי האלט די זיבעטע טאג אלע צוזאמען? ביקאז ביקעים אבדזשעקטיוו ביקאז עוועריבאדי דיד איט, סאו וואס געשעהט מיט די הימל? סאו דער רדב"ז זאגט ער ברענגט אזא חזון וואס ער זאגט און דאס איז אביסל א פערדע אדער א פיפטע וועג אין אויב ענק האלטן קאפ ער זאגט למעשה ער ברענגט ער ברענגט א שטיקל ספר הקנה נישט אין די שטיקל נאר אין זיין ספר אויף טעמי המצוות אויף ראש השנה און ער פרעגט די קשיא זעלבע ער פרעגט די קשיא אויף ראש השנה ווען איז די דין?

פשוט פאר זייער פילינגס אז אז זיי זאלן נישט פילן שלעכט. און וואס איז דער פילינג געווארן דא? פילינג איז א מענטש וויל פי. טאקע ביי די מעשה ביי די מעשה דארט אין די משנה יא. פארוואס פארוואס דער רבי יהושע וואס האט ער געפילט אזוי שלעכט פארוואס כ'מיין די מפרשים זאגן דארטן די גרעסטע מסירות נפש א מענטש קען וואס א מענטש קען האבן איז עובר זיין אויף דת. אז ער געדארפט עובר זיין אויף יום כיפור יא. ס'איז די גרעסטע מסירות נפש א מענטש קען האבן. וואס איז דאס? א פילינג יא.

ס'דא אסאך אזעלכע זאכן, אסאך אזעלכע זאכן, מ'דארף פארשטיין וואס די פשט פון די אלע זאכן, דאס איז יא יא, נו איך דארף נאכקוקן די גמרא איך געדענק נישט די גמרא, דעטס די טרו ענסער, איך געדענק נישט די גמרא, מ'דארף נאכקוקן די גמרא, יא דאס האט צו טון מיט די זעלבע פראבלעם, די זעלבע קוועשן אין טרוט, די זוהר איז סעיאינג, די זוהר אווער דער סעיז בפירוש, נו, די זוהר האלט אז מ'דארף מיט אלעמאל דארף מען מאכן צוויי טעג.

איך הער, איך ווייס נישט. יענע זוהר יום טוב שני איז נאך א גרויסע. נאך א גאנצע זאך. נאר די טאוט די די די. וואס האב איך געוואלט זאגן? די יום טוב שני איז נאך א גרויסע מקור פאר די פראבלעם. ס'איז נישט אזוי פשוט. ס'איז די זעלבע אלע פיר שיטות זענען דא אויף יום טוב שני. די זוהר בפשטות דארט שרייבט. איך פארשטיי אבער אבער די יום טוב שני נאך פאר יעדע איינע טעקניקלי. וויאזוי? מ'דארף קוקן, ניין מ'דארף קוקן דארט וויאזוי, אפשר מאך איך א טעות, מ'דארף עס נאכקוקן. נו. מער קאמפליקעיטעד ווי? ניין, די שאלה וויאזוי די טיים ארבעט, צו ס'מיינט אז די אייבערשטער רוהט היינט אדער עפעס אין א סערטען סענס איז ווי עכט דארף עס זיין. ווייסט וואס לעט מי עסק יו א קוועשטען, איך קען דיך פרעגן א שאלה וועגן שבת, און וועסט גאר וואס זאגן דאס. שטעל דיך פאר מ'האט פארגעסן, אינצווישן די צייטן פון אברהם אבינו און נח האט מען פארגעסן וועלכע טאג איז די זיבטע טאג פון די וואך.

אויב מען נעמט אן די אלע זאכן קומט אויס אז גיין שבת איז דא א פיין פעימאס קשיא איז האט איינער געשריבן פארן חתם סופר א תירוץ ער האלט אז ס'קען זיין אז ער וויל מאכן א חילוק פון שבת למעלה און שבת למטה כ'געדענק נישט וועלכע וועג סאמהאו וויל ער זאגן אז משה רבינו און סאם האו האט געמאכט די טאג לענגער, און דעמאלטס אין הימל איז שוין געווען איז איז שוין נישט געווען שבת, און דא איז נאך געווען שבת, סאם האו האט ער געמערקט, אדער פארקערט איך דענק נישט, איך פארגעס וועלכע וועג, עס איז אין ליקוטים די לעצטע חלק, איינער האט געשריבן פאר דער חתם סופר אזא אזא תורה, און חתם סופר שרייט אים זייער שטארק אן, וויאזוי קענסטו מאכן א חילוק, איך דענק נישט וויאזוי וועלכע וועג זיין חילוק איז געגאנגען, וויאזוי קענסטו מאכן א חילוק פון שבת דא, די אין הימל פאלגט מען וואס אונז מאכן, וויאזוי קען זיין אזא זאך, אפילו אויף אפילו אויף א פלפול האט ער נישט געוואלט אננעמען אז אין הימל איז אנדערש שבת ווי דא, ער זאגט.

שטעל דיך פאר עס איז נישט ריכטיג, ס'איז נישט די ריכטיגע טאג פון שבת, אימעזשין, איט קוד, איטס פאסיבלי, איטס פאסיבל. יא, נאו, לעטס סעי די רבנן האט, משה רבינו האט געהאלטן אזוי פאר סאם ריזען, אפשר איז געווען בנביאה אז עס זאל זיין און ס'איז נישט די זעלבע טאג. ווי דאנט העוו א פרוף דעט איט וואס די סעים דעי. די סמבטיון איך קען פרעגן, וואס איז מיט די סמבטיון? דארף קוקן אויף די סמבטיון, פארוואס מען דארף קוקן אויף די סמבטיון אין יאפאן זעהן וועלכע טאג איז שבת און מען קען פארענטפערן די גאנצע פראבלעם.